הייבן מיר אן בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף פג, אונז האלט מיר שוין ביי די משנה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מיטן אייבערשטנ'ס הילף, קומענדיגע וואך, וועלן מיר מסיים מסכת יומא.

ווייסט מען אז ער איז אויסגעהיילט, סטאפט מען אים צו געבן פון די דברים טמאים, מי שנשכו כלב שוטה, איינער כאפט א ביס פון א קראנקע הונט, די גמרא וועט שוין זאגן די סימנים פון א כלב שוטה, איז א מחלוקת, תנא קמא זאגט אין מאכילין אותו מחצר כבד, שלו, מען געט אים נישט צו עסן, עפעס א מין אזא סארט באבע מעשה איז געווען, האלט תנא קמא, אז מען נעמט די חצר כבד, די טרפש הכבד, די שטיקעלע וואס טיילט אפ, די דופן וואס טיילט אפ צווישן די, די, געלערנט אין חולין, נאר צווישן די לינגען און די הארץ איז דא אזא טרפש, דארט ליגט דאך די כבד. ער זאגט אז מ'קען עס נישט געבן צו עסן ווייל ס'איז נישט כשר, עס איז נישט קיין זיכערע רפואה. ר' מתיא בן חרש מתיר. ר' מתיא בן חרש האלט קסבר זאגט רשי רפואה גמורה היא. ער האלט ס'יא א רפואה. ועוד אמר ר' מתיא בן חרש, נאך האט ר' מתיא בן חרש געזאגט, החושש בגרונו, אויב איינער האט האלז וויי, איז סתם אזוי שבת טאר מען דאך נישט

גייט די גמרא ברענגען נאך א דוגמא, ממש ענינא דיומא, מי שנפלה עליו מפולת, השם ישמרנו, ס'איז אראפגעפאלן נעבעך א בנין יעצט, האלט מיט די נייעס? דא שטעטל הערט מען נישט קיין נייעס, קיינער ווייסט גארנישט, מען ווייסט נאר די נייעס אין די שיעורים, א בנין אין פלארידע איז אראפגעפאלן, אינמיטן די נאכט, נישט אראפגעפאלן אזוי, די גמרא זאגט בחומות יריחו איז עס אראפגעפאלן, איז דאך געווען די ברייט מיט די הויכט די זעלבע, וויאזוי פאלט עס אראפ?

וואס איז געבליבן לעבן איז מי שנפלה עליו מפולת, עס איז א ספק אויב ער איז דארט און א ספק אז ער איז נישט דארט, און אפילו לאמיר זאגן אז ער איז דארט איז דאך אויך א ספק ספיקא ספק חי ספק מת, און אפילו אז ער איז דארט און ער לעבט איז דאך בכלל א ספק צו ער איז א איד צו איז א כותי, ספק כותי ספק ישראל מפקחין עליו את הגל איז מען מחלל שבת, פארוואס ספק נפשות דוחה שבת? מצאוהו חי, מען הערט איינעם אטעמען אונטן מפקחין קען מען ווייטער מפקח זיין, ואם מת דארף מען שוין אויפהערן, יניחוהו האסט דאך שוין נישט שייך וואס מוצאי שבת וועסטו ווייטער מפקח זיין. איז די גמרא ברענגט א ברייתא וויאזוי ווייסטו טאקע אויב א מענטש איז צוריק געקומען פון די בולמוס, כ'מיין אינמיטן די נאכט ס'איז טונקל. ווי קענסטו וויסן צו ער קען זען צו ער קען נישט זען איז תנו רבנן מנין היו יודעין שהאירו עיניו משיבחין בין טוב לרע איינמאל ער ווייסט א חילוק צווישן טוב און רע אמר אביי ובטעמא זאגט רש"י דו געסט אים צו עסן א פרישע עסן און א פארשטינקענע עסן און ער ווייסט א חילוק פון א גוטע עסן און נישט א גוטע עסן זעט מען שוין א מענטש איז געזונט.

קענסט אבער נישט אוועקלייגן קיין פירות ווען אינדרויסן איז שוין נישט דא. איינמאל ס'קומט ביעור דארפסטו אלץ ארויסשטעלן. יעצט לאמיר זאגן דו האסט יא פירות, אז דו האסט טבל מיט שמיטה, געב אים צו עסן די שמיטה וואס דאס איז גרינגער פון טבל. האסט טבל מיט תרומה דאס איז שוין א גרויסע מחלוקת תנאי דתניא, א מענטש האט טבל מיט תרומה און איינער פאלט דא צאם און חלש'ט מיר דא, וואס געב איך אים קודם? תנא קמא מאכילין אותו טבל געב אים עסן טבל ואין מאכילין אותו תרומה געב אים נישט קיין תרומה בן תימא זאגט געב אים תרומה געב אים נישט קיין טבל איז די גמרא מסביר ווען קריגן זיי זיך יצחק האסט א צוויי מינוט האסט צוויי מינוט דארפסט לויפן קום זעץ דיך אראפ עסט דיך מחיה זיין עסט דיך מחיה זיין צוויי מינוט עסט דיך מחיה זיין אביסל גמרא. מיט די קאווע, מיט די קאווע, מיט די גאנצע מעשה. אמר אמר רבה, מיט וועם קריגן זיי זיך ארום? היכא דאפשר בחולין? מ'רעדט דא יצחק אויב א מענטש חלש'ט, ער ווערט פארחלש'ט פארהונגערט, איז די הלכה דו מעגסט אים געבן צו עסן אפילו זאכן וואס איז נישט כשר. ווייל פיקוח נפש איז אלעס דוחה, חוץ דריי עבירות. נאר די שאלה איז, דו האסט דא צוויי סארטן זאכן וואס מ'טאר נישט עסן. איז געב אים קודם צו עסן די גרינגערע עבירה, נישט די הארבע. סאו דו האסט פירות וואס מ'האט נאכנישט אראפגענומען קיין תרומות ומעשרות טבל, און דו האסט תרומה, די מחלוקת איינער וויל געבן ענדערש טבל, געב אים ענדערש תרומה. גייט די גמרא זאגן, היכא דאפשר בחולין, אויב דו קענסט עס,

יא? סאו אויב דו האסט גענוג פירות אז דו קענסט נאך געבן ארויס תרומה און מעשר, איז דאך זיכער געב אים צו עסן. שייד אפ און געב אים חולין. כי פליגי כולי עלמא לא פליגי דמתקנינן ליה ומספינן ליה. שייד אפ און געב אים צו עסן. נאר כי פליגי ווען קריגן זיי זיך בדלא אפשר בחולין. מען קען נישט, ס'איז נישט דא גענוג. וויאזוי שיידט מען אפ תרומה? דו מוזט עפעס א רייז זה על זה, אדער מוזט עפעס אפשיידן אדער דו בלייבסט ממש האסט עפעס א מאן אויס לאמיר זאגן א טרויב, כ'ווייס וואס. הא? אדער ער דארף עסן מער. איז מר סבר איינער האלט טבל איז חמור. ס'איז ענדערש ענדערש שייד אפ און גיב אים צו עסן די חולין און גיב אים צו עסן די תרומה. לאמיר זאגן דו האסט לאמיר זאגן צען טרויבעלעך.

פרעג די גמרא אפשר אפשר בחולין פשיטא וואס איז רבה דא מחדש? אויב מען קען עס אפשיידן תרומות און מעשרות וואס דארף מען רבה דאס זאגן גיי טו דאס דאס איז דאך פשוט. זאגט די גמרא לא עס איז יא א חידוש צריכא וויל דיר לאזן הערן בשבת אז דו קענסט גיין מתקן זיין טבל אז דו האסט דא איינער וואס כאפט א בולמוס קענסט אז פארוואס די שבת טאר מען נישט אפשיידן קיין תרומות און מעשרות מעגסט עס גיין טון שבת זאגט די גמרא וואס איז די חידוש? נישט קיין חידוש בשבת נמי פשיטא, טלטול מדרבנן הוא, וואס די גאנצע אפשיידן תרומות און מעשרות? האלא? יענקל, וואס די גאנצע אפשיידן תרומות און מעשרות? א דרבנן! טא, מן התורה מעג מען אפשיידן תרומות און מעשרות שבת, די חכמים זאגן ס'זעהט אויס ווי מתקן מנא. ווי גיי שייד אפ תרומות און מעשרות? אוודאי ענדערשער עובר זיין א איסור דרבנן ווי גיין עובר זיין אויף א איסור טבל. נאר הכא במאי עסקינן, דא רעדט רבה אויף א טבל וואס וואקסט אין א עציץ, אין א פלענט, שאינו נקוב, האט נישט קיין לעכל. אז דו האסט אויף דיין פארטש אין דיין הויז א באקעט זאמד אן א לאך וואס ציט פון דער ערד און ס'וואקסט אין דעם פירות, איז די גאנצע זאך אז מ'דארף אפשיידן פון דעם תרומות און מעשרות? א דרבנן. קומט אויס, דאס איז זיכער אז עס איז ענדערש עובר זיין אויף א איסור דרבנן ווי עובר זיין אויף א איסור דאורייתא, אבער ווען אבער ווען די גאנצע טבל איז א דרבנן, און די גאנצע אפשיידן תרומות און מעשרות שבת איז א דרבנן, דאס איז די חידוש פון רבה. זאגט רשי.

נאכאמאל גייט עס איבער נאכאמאל דאס איז נישט קיין חידוש ער זאגט עס איבער נאכאמאל מר סבר דער מר איז בן תימא האלט טבל חמור ענדערש שייד עס אפ און געב אים צו עסן די תרומה סאו רבה זאגט אז וואס ענדערש עובר זיין אויף א איסור דרבנן ווען מען דארף מתקן זיין שבת טבל ווי איידער עובר זיין אויף טבל דרבנן איז לימא תנאי היא לכאורה א מחלוקת דתניא מי שנשכו נחש א שלאנג האט געכאפט א ביס פון א שלאנג שבת קורין לו רופא ממקום למקום מעג מען אים רופן א דאקטער אפילו חוץ לתחום ומקרעין לו את התרנגולת מען רייסט אויף א טשיקן זאגט רשי דאס איז עפעס א מין רפואה אז מען לייגט עס ארויף אויפן מכה וגוזזין לו מען מעג אפשניידן כרישין

נו נימא לכאו' צו וועלן זאגן אז רבה וואס זאגט אז שבת מעג מען אפשיידן א כמשה טבל דרבנן אבי נישט צו עובר זיין אויף אויף איסור טבל דרבנן איז לכאו' נימא אז דער רבה גייט רבי אלעזר ברבי שמעון היא ולא רבי ווייל רבי זאגט אז וואס אין צריך לעשר. גמרא אפילו תימא רבי, רבה קען אויך פסק'ן ווי רבי, עד כאן לא קאמר רבי התם, ווייסט ווען רבי זאגט אז כרישין דארף מען נישט מעשר'ן נאר לענין מעשר ירק, וואס די גאנצע זאך איז נאר א דרבנן, זאגט רש י דלא מיחלף בטבל דאורייתא, וועגשטעבלס קען זיך נישט אויסמישן מיט קיין טבל דאורייתא, אבל דגן דאורייתא. דגן דטבל דאורייתא היא איז אפילו רבי מודה דאף בעציץ שאינו נקוב מוטב לעשר דמיחלף בדאורייתא ס'איז דא אין דיני דרבנן ס'איז דא שטערקערע דרבנן'ס ווי מ'קען צוקומען שטערקער זיך עובר צו זיין אויף א דאורייתא און ווייטערע דרבנן'ס וואס ס'קען זיין רב רעב איז אויך איז עד כאן לא קאמר אלא לענין מעשר דרבנן אבל מעשר דגן דטבל דאורייתא היא איז אפילו רבי מודה אז דאי שרית ליה אויב וועסטו אים לאזן עסן פאר דעם פאר דעם חולה פון שבת.

האט געמאכט א תענית איז ער אריין אין וואלד און האט געטראפן אביסל צוקער שטעקעלעך ער האט אנגעפאנגען עסן און שטייט דארט אז ער האט ממש געפילט ווי ער גייט אויס יונתן און ער האט געטראפן אביסל צוקער ראו נא זאגט ער דארט ראו נא כי אורו עיני מיינע אויגן האבן צוריק אויפגעלאכטן כי טעמתי מעט דבש הזה ומאי פרעגט די גמרא וואס הייסט אף על פי שאין ראיה לדבר? ס'איז פאר געהעריגע ראיה. זאגט ער ניין ווער זאגט אז ס'געווען א בולמוס? ווער ווייסט אז ביי פאר א בולמוס איז גוט צוקער דהתם קען זיין אז דהתם לאו בולמוס אחזיה ס'איז געווען ער איז פשוט געווען ער איז געווען אפגעשוואכט זאגט די הייליגע גמרא אמר אביי לא שנו ס'איז נישט אזוי געווען אז דווקא מיני מתיקה אז מיני מתיקה העלפן אלא לאחר אכילה. זייער גוט צו עסן צוקער, נאכדעם דו עסט געזונטע עסן, אבל קודם אכילה פאר דו עסט, מגרר גריר מאכט עס נאך ערגער, ס'רייצט אן אז עס מאכט נאך מער הונגעריג דכתיב, ווייל שטייט וימצאו איש מצרי בשדה ויקחו אותו אל דוד, מען האט אים געברענגט צו דוד, וואס איז געווען די מעשה פון די איש מצרי, ער איז געקומען פארציילן, ער איז געקומען פארציילן אז שאול איז געשטארבן? הא? וועגן דעם די פרשה. ויתנו לו לחם האט מען אים קודם געגעבן צו עסן ברויט ויאכל, מען האט אים געגעבן צו עסן וישקוהו מים ויתנו לו פלח דבילה האט מען אים געגעבן נאך דעם א גוטע צוקערדיגע פייג, ושני צמוקים איז צוויי ראזשינקעס ויאכל ותשב רוחו אליו כי לא אכל לחם ולא שתה מים שלושה ימים ושלושה לילות זעהט זיך פון דא בפירוש אז קודם האט מען אים געגעבן קודם האט מען אים געגעבן צו עסן און עסן. לאמיר זעהן נאך א רפואה, אמר ר' נחמן אמר שמואל מי שאחזו בולמוס מאכילין אותו אליה, געבן א גוטן פעטע פלייש, די וויידל, זאגט רש י בשר שמן מאוד, אויבן, רש י די אנדערע זייט, בדבש, איינגעטונקען אין האניג. דא נעמט זיך אז מ'לייגט אריין אין פלייש צוקער. רב הונא בריה דרב יהושע אמר אף סולת נקיה בדבש, קענסט אים אויך געבן א פיינע האני קעיק, פיינע מעהל מיט האניג, רב פפא אמר אפילו קמחי דשערי בדיבשא, אפילו מעהל פון גערשטן מיט האניג העלפט עס, אפילו סתם אזוי מעהל פון גערשטן איז זייער א שוואכע מעהל, אמר רבי יוחנן א מעשה פעם אחת אחזני בולמוס, עס האט מיך געכאפט א בולמוס, ורצתי איך בין געלאפן למזרחה של תאנה, זאגט רשי וואס עפעס איז ער געלאפן צו די מזרח זייט פונעם בוים, שהשמש מכה שם מן הבוקר עד חצות היום, די זון שיינט זיך פון צופרי ביז חצות אויף די מזרח זייט פון די בוים, און די שמש איז ממתק את הפירות, עס מאכט עס זייער זיס אז די זון שיינט אויף דעם, און ס'איז גוט געצייטיגט, וקיימתי בעצמי, איך האב מקיים געווען ווי שטייט החכמה תחיה בעליה. איך האב מיך מחיה געווען מיט חכמה, וואס הייסט מיט חכמה? מיט דעם וואס איך האב געלערנט, דתני רב יוסף, הרוצה לטעום טעם תאנה, אויב איינער וויל א גוטע פיינע זיסע פייג, הערשי, א גוטע פיינע זיסע פייג, נו, גיי צו די מזרח זייט, יפנה למזרחה, שנאמר וממגד תבואות שמש, אז די שבט יוסף זיי האבן באקומען אזעלכע גוטע פרוכט אין ארץ ישראל ביי זיי, ביי זיי קומט די זון שיינט אויף זיי, וממגד זאגט רשי לשון מעדנים, קומט אויס ער איז געלאפן ער האט געוויסט ווי צו לויפן ווען עס איז אים שלעכט געווארן האט ער געוויסט ווי צו נעמען חיזוק, ער האט געוויסט ווי א מענטש לערנט א מענטש ווייסט ער האט געוויסט ווי צו אנצוקומען. רבי יהודה ורבי יוסי הוו קא אזלי באורחא פארציילט די גמרא, אחזיה בולמוס לרבי יהודה, עס האט געכאפט א בולמוס פאר רבי יהודה, וואס האט ער געטון, ער האט געגעבן ער איז צוגעלאפן צו א פאסטוך דארט אויפן פעלד און געגעבן א כאפ צו זיין עסן, קפחיה לרועה ער האט צוגענומען די ברויט פון א פאסטוך, זאגט רשי כפהו האט אים געצווינגען ונטל ככרו הימנו אכליה לריפתא, האט אים אויפגעגעסן די ברויט. שוין ער ברענגט דא לכאורה סתם אזוי דאך די הלכה אז מ'טאר נישט צונעמען פון א מענטש. מעגסט צונעמען פון א מענטש זיך צו ראטעווען עפעס? הא? אויב האסטו אין זין צו באצאלן מעגסטו. אמר ליה רבי יוסי, קפחת, נאכאמאל רבי יהודה מיט רבי יוסי זענען געלאפן, ס'האט געכאפט א בולמוס פאר רבי יהודה, האלא איינער האלט מיר אן, שלענג דו האלטסט מיט? אז וואס? ס'האט געכאפט א בולמוס פאר רבי יהודה זאגט אים רבי יוסי קפחת את הרועה וואס האסטו צוגענומען וואס האסטו צוגענומען יענעמ'ס עסן זאגט ער האלט האסט נישט קיין רעכט עס צו טוהן פיין כי מטו למתא אחזיה בולמוס לרבי יוסי

איך האב גענומען פונעם רועה דעם ברויט און דו האסט גענומען דעם גאנצן שטאט עסן. קוק נישט אויף יענעם שלעכט, באלד וועסטו האבן די נסיון צו זען וואס דיר וועט אריבערגיין. אז מען רעדט שוין פון רבי יודא מיט רבי יוסי זענען געגאנגען אינטערוועגנס, וועט די גמרא פארציילן א שיינע מעשה. עס איז שוין געווען א שיינע מעשה פאר די שבת'דיגע סעודה. האט איר שוין אנגעגרייט מעשה'ס פאר די סעודה? אבער מ'מוז פארציילן מיט מיט מיט קענסט נישט פארציילן זיצט דו גראד כאפסט א פראסק פארציילסט עס אזוי ר' מאיר מיט ר' יודא מיט ר' יוסי די הייליגע תנאים זענען געגאנגען הוו אזלי באורחא ר' מאיר הוה דייק בשמא ר' מאיר האט אלץ געקוקט וויאזוי יענעמ'ס נאמען איז פון די נאמען פון א מענטש האט ער שוין פארשטאנען ווער די מענטש איז ר' מאיר הוה דייק בשמא זאגט רשי בשמו של בעל הבית אם נאה אם כיעור רבי יודא רבי יוסי לא הוו דייקי בשמא קיצור זענען אנגעקומען כי מטו לההוא דוכתא איז אנגעקומען צו א בעו אושפיזא האבן געזוכט אכסניא יהבו להו האבן געגעבן אכסניא אמרו לו האבן די תנאים געפרעגט וויאזוי הייסטע מה שמך וואס איז דיין נאמען אמר להו כידור.

ר' מאיר ערגער די טעט אים אים אים אים האט שוין נישט געשמעקט דא די גאנצע מעשה כידור כי דור תהפוכות המה לא אשלים ליה כיסיה האט ער נישט געלייגט אזל אותביה בי קיבריה דאבוה ער געגאנגען האט נישט געהאט וועם קיינעם נישט געקענט אין שטאט האט ער געזעהן דעם טאטן פונעם כידור הערסט? דעם טאטן פון כידור, עטס האט געהערט אין די אמאליגע צייטן אין א דערף האט מען געהאט די די ס'איז געווען אזא בית הקברות פון אתחזי ליה בחלמיה האט דער בעל אכסניא האט געזען פרייטאג צונאכטס דעם טאטן קומט אים אין חלום און ער זאגט אים תא שקול כיסא דמנח ארישא דההוא גברא נעם אוועק דעם גאנצן פעקל וואס ליגט אויף מיין קאפ. און למחר אמר להו האט זיך אנגערופן דער בעל אכסניא הכי אתחזי לי בחלמאי אינטערעסאנט כ'האב זיך גע'חלומ'ט מיין טאטע קומט מיר זאגן איינער מרויערט א רענצל אויפן קאפ אין בית הקברות נעם עס אוועק אמרי ליה אמר ליה אזוי גורס דא אז רבי מאיר האט מורא געהאט אז דער בעל אכסניא טאקע אהינלויפן אויף די שבת האט ער אים געזאגט חלמא דבי שמשי לית ביה מששא. חלומות וואס א מענטש שלאפט און וואס א מענטש חלומ'ט זיך פרייטאג צו נאכטס האט נישט קיין האט נישט קיין ממשות. פארוואס? זאגט רשי מתוך שאדם במנוחה. ס'איז פרייטאג צו נאכטס קען קען כאפן א גוטן שלאף קען ער זיך אביסל אויף ווייל ער האט נישט קיין פרעשור פון אויפצושטיין פון גיין ארבעטן איז מהרהר ורואה חלומות זאגט רשי מתכוון הוא לדחותו ער האט אים געוואלט אפרעדן שלא ילך ויטלנו. למעשה, אזל רבי מאיר ונטריה כולי יומא, ער איז אהין געגאנגען שוין שבת צופרי, זיי זיצן א גאנצע שבת דארט, געוואטשט, ואייתיה, האט עס צוריק געברענגט מוצאי שבת. למחר אמרי ליה, רבי יודא מיט רבי יוסי זאגן פאר דעם בעל אכסניא זונטאג צופרי, הב לן כיסן, געב אונז אונזער רענצל, אמר להו לא היו דברים מעולם.

זענען זיי שנעל אהיים געלאפן צו דעם ווייב, אזלו, זענען זיי געלאפן צום ווייב, און זיי האבן געזאגט, דיין מאן האט געזאגט, געב צוריק די רענצל געלט! וואס עפעס? א סימן האב איך געגעסן היינט? א טשולענט? א אייער שפייז? עפעס א גוטע? א לויזע איי? עפעס וואס האט שמירט געווען דארט? ויהבו סימנא לדביתהו! זיי האבן געגעבן די סימן, אז זאגט רשי בעליך אמר, שתתני לנו כיסינו וזה לך סימן שאכלתם היום עדשים! שקלוהו לכיסייהו ואתו זענען געגאנגען זיך רייצן מיט אים געגאנגען ווייזן קוק קוק דו ליגנער אזל איהו וקטליה לאיתתיה איז ער געגאנגען און געהארגעט זיין ווייב כידוע א מענטש גנב'עט יענעמס געלט ביי אים איז גארנישט דא אזוי דער רבי זאגט דאך דאס ניין אבער דער רבי זאגט לגבי א צווייטן אז מ'גנב'עט יענעמס געלט הארגעט מען יענעמס ווייב. מ'הרג'עט יענעמ'ס ווייב, מ'הרג'עט יענעמ'ס קינדער, מ'הרג'עט די אייגענע ווייב, היינו דתניא, מים ראשונים, איינער האט זיך נישט געוואשן נטילת ידיים פארן עסן האכילו בשר חזיר, רשי זאגט די מעשה, פונדק ישראל היה מוכר לישראל דברים המותרים, ס'איז געווען א אידישע קרעטשמע, פלעגט ער געבן צו עסן פאר אידן כשר'ס, מאכילם ומוכר, און לנכרים בשר חזיר, מבושל. וואס איז געווען זיין סימן? ווער ס'וואשט זיך נטילת ידיים. בא ישראל לפונדק וראה שלא נטל ידיו, איז כשהיסב לאכול ונתן לפניו בשר חזיר. האבן די חכמים געזאגט, זעהסט? אז מ'וואשט זיך נישט נטילת ידיים. און מים אחרונים הרגו את הנפש. אין דעם דארף מען זייער מקפיד זיין אויף מים אחרונים, ווייל פון דעם קומט ארויס אז מ'הרג'ט די ווייב. זאגט רשי זו היא אשתו של זה, וואלט ער ווען געוואשן מים אחרונים. אילו נטל מים אחרונים, וואס וואלט ווען געווען יענקי? דרך הנוטלים ידיהם לקנח את שפמם, ווען מ'וואשט מים אחרונים, ווישט מען זיך אפ די שנויצן, בידיים טופחות ולא היו עדשים נראין, וואלט דאך ר' יודא מיט ר' יוסי נישט געקענט זען אז ער האט געגעסן טשולענט, אדער געגעסן לויזע אייער, וואלט ער נישט געקענט גיין זאגן פאר די ווייב געב צוריק די רענצל, וואלט זי נישט איבערגעגעבן די רענצל, וואלט ער נישט געהארגעט זיין ווייב, קומט אויס ווען ער וואשט די מים אחרונים, אבער ס'איז נישט פשט אזוי, ווייל ווי אפשר קענסטו זאגן אז ווען מ'גנב'עט הרג'ט מען? יוסי. איינער גנב'עט צום סוף וועט ער הרג'ענען זיין ווייב. וואלט ער נישט געגנב'עט די רענצל פון ר' מאיר מיט די. אפשר איז אפשר מיין אז מ'זאגן אז מ'דארף נישט געבן קיין פיקדון. די חכמים האבן געוואוסט מים אחרונים דארף מען וואשן. הרגו את הנפש. די מעשה, פארשטייסט וואס איך מיין צו זאגן? אסאך מאל מ'זעט עפעס א די חכמים האבן אזוי געזאגט אזוי געזאגט, זיי האבן פארשטאנען אזוי איז רצון השם, דאס דארף מען טון. דאס מיין ארויסברענגען. אפשר מ'זאגן מכאן אמרו, א מענטש זאל נישט אוועקלייגן קיין פיקדון ביי איינעם. הרגו את הנפש. מים אחרונים דארף מען וואשן, די מים אחרונים, אסאך מאל א מענטש וועט נישט פאלגן נאר מיט אים זאגן עפעס א שרעקעדיגע מעשה. איך געדענק אלס קינד כ'האב דאס געהערט פון דעמאלטס איז מען דערשראקן. אקעי וואש מים אחרונים, ווייל א קינד זאל זאגן ווייל די רצון פונעם אייבערשטן איז ענדיג עסן וואש אביסל מים אחרונים. ווייסט נישט, קוים וואס ער בענטשט. זאגט די הייליגע גמרא, הער די מעשה צום סוף, לבסוף, הוו דייקי בשמא, צום סוף, סיי ר' יודא און סיי ר' יוסי האבן אויך אנגעפאנגען נאכגיין ר' מאיר, אכטונג געבן וויאזוי א מענטש הייסט, כי מטו לההוא ביתא דשמיה בלה, זיי זענען אנגעקומען צו א מענטש הייסט בלה, בלה, בלה, אמרי שמע מינה רשע הוא, נא, דאס איז נישט קיין ערליכע, ווייל שטייט א פסוק ואמר לבלה נאופים, וואס איז בלה? כמו אחרי בלותי

דארט איז ערב שבת זאגט די מהרשא האבן זיי געמוזט א אכסניא נאר זיי זאלן אכטונג געבן אינעווענדיגע דא איז עס געווען אינמיטן טאג האבן זיי געטראכט דארף מען בכלל נישט אריינגיין ווי שטעלט מען זיך אפ מאטכע וואס? ועוד אמר ר' מתיא, זאגט די הייליגע גמרא מי ש, דארף שוין גיין? אקעי, מי ש מי מוצאי שבת טאקע. ברוך השם, די אייבערשטער וואס? איך מיין די מלמדים די וואך האבן שוין געהאט גוטע חיזוק. איך האב געהאט צו רעדן פון די היינטיגע שיעור. אה, מען זעט ווי די חכמים האבן געזאגט, זיי מחלל די גאנצע תורה, א ספק, יעצט א ספק, ספק, ספק אז דו קענסט ראטעווען א איד. ספק חי, ספק מת, ספק כותי, ספק גוי, ספק שם, ספק אינו שם. אז ס'קומט מיר אויס, אסאך מאל שמועסן מיט בחורים, אי וואס איך האב נעכטן געהערט, דאנערשטאג נאכט קומט די בחורים ארויף צו מיר, זיי גרייטן אן די זופ, די טשולנט, די, די.

נפלה עליו מפולת פאלט ארויף אויף אים א וואנט און ער באגראבט אים דארט, און די תורה זאגט, הייב אויף די וואנט וואס פאלט אראפ אויף אים, זיי מחלל שבת, זוך ווי דו קענסט אים אויפהייבן, א קינד, א קינד, ס'קומט זיך אים, וואס קומט זיך אים? ער האט איבערגעדרייט די גאנצע טיש, ער האט געוואלט איבערדרייען, און אויב יא, פיין, גיב אים א קנס. ווי קומט אריין פארשעמען? ווי קומט אריין פארשעמען? שטייט אין די תורה, אויב איינער פירט זיך נישט גוט פארשעמען, געב אים א קנס, זאג אים היינט, מיין איך וועסט נישט קענען גיין שווימען. דא איז דא א שיינע בריוו אין עצתו אמונה, עס איז געווען פאריגע וואך? איז נאכנישט געווען? א מלמד פרעגט וויאזוי ער קען מאכן סדר, ער האט פארגעסן צו שלאגן. האסט געזען דעם בריוו? האסט געזען עצות ווי מ'קען באשטראפן א קינד? ס'ארבעט. אבער נאכדעם די מלמד ווערט שוואך, די קינד איז שוין געווארן וואויל די לעצטע פינף מינוט, פיין, מארגן וועסטו גיין שווימען. היינט קענסטו נישט גיין שווימען. ס'נישט מיט שנאה, ס'נישט מיט רציחה, דאס איז נישט מבייש זיין פאר די גאנצע כיתה. דאס איז די מבייש פאר די גאנצע כיתה, ס'איז א קינד, דארף מען טאקע מחנך זיין, דארפסט אים זאגן דארט אין די זייט אז דו קענסט היינט ביי לאנטש וועסטו זיצן ביי הפסקה דא, ער וועט ווילדעווען, ער וועט שרייען, מארגן וועט זיין וואויל וועסטו קענען גיין, היינט קענסטו נישט באקומען קיין אייז, ווייניג מאל קום איך ארויף אינדערהיים ביינאכט, און ביי אונז גייט מען אייסעס, ווער ס'איז וואויל. וואס הייסט אייסעס? דאס וואס מען געבט ביי דיר לכתחילה צוויי קאפס ארענדזש דזשוס, ביי אונז מאכט מען פון דעם, ביי אונז טרינקט מען וואסער און מען נעמט ברוינפן קאפס, דאס האב איך שוין געגעבן די עצה, שוין געזען די ברוינפן קאפס? מחיה. אויב דארפסטו נישט געבן פאר די קינדער עפעס, נעם א בעקעלע, פיל אן נאך א קליינע ברוינפן קאפס מיט ארענדזש דזשוס.

אזוי קענסטו מחנך זיין די קינדער, אבער פארשעמען אין פארנט פון די גאנצע כיתה? טו נישט פארשעמען אין פארנט פון די כיתה. וואו האבן זיי פארציילט דא נעכטן אויבן מעשיות די קידעי בחורים? אברומי וואו ביסטו געווען? האט עס געהערט? האלט ער מיט נישט פאר עזרא. שלומי, נו? טרערן איז אנגעפאנגען צו רינען די בחורים.

אפשר גייסטו אין ישיבה ליגט תפילין אין שאנק איך ווייס אין גארביטש און קיינער וויל לייגן דער בחור לייגט עס נישט אפשר שיקסטו אפשר שיקסטו מענטשן זאלן זיי מחזק זיין אויב די מ'שיקט אויף פלארידע יעצט גאנצעטע מענטשן פארן אראפ ווי אזוי מ'קען אויפגראבן און מ'גייט נאך טרעפן איינעם הערסט? מ'גייט נאך טרעפן איז שוין שוין א וואך צייט ליגן זיי באגראבן נו א לעבעדיגע מענטש האט ער באגראבן און און ווי ווי ער קען עפעס גיין האסט קינדער אין חדר, געב א גוט ווארט, גוט שבת, א גוט מארגן, א גוטן טאג. איך פלעג אלץ קומען אפאר מינוט פאר איך האב געדארפט זיין אין חדר. אלץ געזיצן דארט און געווארט די קינדער. מארגן, א גוט מארגן, נאכדעם בין איך ארויסגעגאנגען. נאכדעם בין איך ארויסגעגאנגען, ווייל, וויאזוי הייבסט עס אן?

וואס? קודם די גאנצע ריסעס איך בין נישט געלאפן אין מלמדים שטיבל מיר איז זייער פיין געווען צו זיצן און צו גיין און צו קומען און טרעפן א קינד איך האב שוין געזען אינמיטן טאג א קינד איז אביסל אביסל צובראכן איך האב שוין א ריסעס אוועקגעגעבן פאר אים וואס טוט זיך וואס הערט זיך וואס איז געווען ווי ביסטו אלט געווען בין איך געוואר געווארן טאטע איז נישט אינדערהיים די מאמע איז אהער און סעפערעיט געוואר געווען ער איז א יתום געהאט א יתום ביי מיר אין כיתה, די ערשטע יאר מיין מלמדות, די צווייטע יאר מלמדות, זאגן מיר די קינדער אז פאריאר די מלמד, דו גיי צו דיין טאטן אין קבר און דארט וועסט אים זאגן איך דארף נישט קיין תירוצים דא אין כיתה, איי מין, וויל נישט זאגן רשע איינער, קינד דארף ברענגען א צעטל, א יתום, איך ווייס נישט ווי איך האב געזאגט אז מען קען נישט קומען דא אן א צעטל גייט מען אין בית הקברות. טשעפּעסטו? וואָס גיי זוך אויף ווי זיי זעט זיך אויף היינט. טשעפּעט און מען טשעפּעט און מען טשעפּעט. גייט מען אַוועק פון יידישע וועגן. מען מיינט אַז דער גוי דאָרט איז בעסער. וואָלטן אַלע מלמדים אַזוי אַזוי מחזק געווען די קינדער אַזוי ווי עס דאַרף צו זיין. נישט דאָס לאָזן הפקר ביי דיר אין כיתה. נישט דאָס לאָזן הפקר.

דער רבי האט געטיילט טיקעטס אפאר יאר צוריק און איין טאג דער קינד האט זיך מתחצף געווען האט ער אים צוגענומען אלע טיקעטס גייסט גייסט גיי צו דיין באנגעלא ברענג אלע טיקעטס קומט ער צוריק מיין טאטע האט געזאגט איך זאל צוריק געבן אלע טיקעטס פאר דער רבי ער גייט מיר קויפן וואס דער רבי קויפט פאר די גורל. פון א גורל סוף זומער ווער ס'קען האבן א רוי א רעמאוט העליקאפטער וואס הייבט זיך אויף אליינס, מיין טאטע האט געזאגט ער האט אלעס צוריק געגעבן דער רבי זאל מיך נישט געבן קיין טיקעטס ווייל ווייל איך גיי שוין און ער גייט מיך קויפן. איז געווארן פארלוירן דער מלמד וואס טוט ער דא? האט דער אייבערשטער געהאלפן ער האט זיך געגעבן א כאפ צו געבן אלע טיקעטס. פרעגט אים ביינאכט צו זאל אים ווייטער געבן טיקעטס צו נישט, זאגט די געבן טיקעטס.

נאך א שעה איך האב מיך געקומען צו זיך, איך בין נישט געגאנגען אין מקווה, איך בין געגאנגען, אבער יעדע מאל אהיים געקומען פרייטאג, איך האב געצויגן אזוי ביז פרייטאג, איך האב געזאגט איך גיי נישט אין ערגעץ, איך זיץ דא ביז זונטאג צופרי, איך בין אויסגעמוטשעט, געפאלן פון די כוחות, סא ס'קומט שוין שבת שייע, זיך אביסל אויסרוהען, הערסט?